הייב מיר אן בעזרת השם יתברך מסכת שבת, דף עין ח, האלט מען שוין זיבן שורות פון אויבן. איז געשטאנען די משנה אצל יעקב. איז קיין דף גמרא. איז געשטאנען די משנה, א מענטש טראגט ארויס וואסער שבת, אויב טראגט ער ארויס אזוי סאך וואסער, אז מען קען פון דעם מאכן א א רפואה פאר די אויגן, איינווייקן דעם דעם גאז, די וואטע, מאכן א קילור, כדי לשוף בהן את הקילור. איז אינטערסאנטע זאך, וואסער נוצט מען דאך אויך פאר טרינקען. איז לאמיר זאגן א זאך וואס האט צוויי השתמשות. מען נוצט עס פאר טרינקען און מען נוצט עס פאר דעם. אויף וואס זאגסטו אז מען קוקט ווען ס'קומט צו קוקן די שיעור צו ארויסטראגן שבת? אמר אביי מכדי לאמיר זען. אויב לאמיר זאגן דו האסט א מילתא דשכיחא און א מילתא דלא שכיחא. ס'טייטש לאמיר זאגן וויין. וויין איז געמאכט צו טרינקען, און ס'קען זיין א מענטש וועט אויך מאכן פון דעם עפעס א פאשל פאר די אויגן, עפעס א נאסע שמאטע פאר די אויגן, אבער ס'איז מסתמא לא שכיחה, איז קלאר, אזול רבנן בתר דשכיחא, די חכמים וועלן גיין, אז א מענטש טראגט ארויס וויין שבת, זאל איך נישט גיין זאגן, אז מען קוקט יעצט, אפילו אז ס'איז ארויסגעטראגן ממש לאמיר זאגן א קליינע ביסעלע, אפילו לקולא, דאס טייטש איך וועל זאגן ענדערש איז ביז א רביעית ביסטו ביסטו נישט מחויב. לאמיר זאגן דא א זאך וואס איז שכיחא ושכיחא, פארשטייט זיך אזול רבנן בתר דשכיחא לחומרא. קוקט אפילו נישט אריין. אפילו קלענער ווי א רביעית. למשל יין, וויין, שתייתו שכיחא. מ'נוצט עס פאר טרינקען. ס'דא אפשר אמאל א מענטש וואס טוט עס פאר א סיבה, אבער עס איז יוצא לא שכיחי. א מענטש גייט נישט מאכן מיט דעם א קיללער א לשה ב איז א קיללער. איז אוז די רבנים וואס איז שוין צו יוצא די שכיחי פון די קיללער. זאג איך אז וואס? יין ערביות. זיי האבן זיך מילך. וויפיל די שיך אין מילך וואס שאר יא חלף. א חילוס איז שכיחי זיך געמאכט צו טרינקען. רפי יוצא לא שכיחי מיט צו שפארעפיה. אוז די רבנים וואס איז א חילוס אוי. אפילו די גייסט לקיללער. אפילו מיר זאגן זיי קענען אריין מענטשן מיט מיט סוציאל מאל פאר פאר קילער אבער למעשה די וואש האניג וואס איך לוס איך איך וואס איז פון האניג פאר שאריע האניג איז מיט צו עסן יא, אבער אין די משנה שטייט אז מ'טראגט ארויס א פיצקעלע האניג אן צו שמירן א בובו פון א פון א א וואונד פון א הארסי פון א סוס פון א פערד, אכילתו שכיחא רפואתו שכיחא, מ'נוצט עס אויך פאר רפואה איז אזול רבנן בתר רפואתו לחומרא, דאס איז קלאר? קומט אביי, אביי פרעגט אלא מים אבער וואסער מכדי לאמיר זען שתייתו ס'איז געמאכט געווארן צו טרינקען שכיחא רפואתו לא שכיחא. מ'נוצט עס נישט פאר רפואה, געווענליך נוצט מען וואסערע זאך מאכט מען לשוף בהן את הקילור מיט אנדערע סארט משקאות, מאי טעמא אזול רבנן בתר רפואתו לחומרא, אז וואסער זאגט מען דאך אויב דו טראגסט ארויס אביסל וואסער אפילו ווייניגער ווי א רביעית איז שוין חייב ווייל מען קען מיט דעם מאכן לשוף בהן את הקילור, איז דא צוויי תירוצים אביי ענפערט דא רעדט מען אין גליל אפסטעיט ארץ ישראל וואס דארטן איז נישט דא קיין אנדערע משקין און עס איז זייער טייער אלעס און די ארעמע מענטשן איז במילא ווען זיי ווילן מאכן לשוף בהן את הקילור מאכן זיי עס מיט וואסער איז עס ווייט ביידע שכיחא ושכיחא אבער באמת טאקע אין אונטן ארץ ישראל וואס ס'איז דא אנדערע משקין אויכעט וועט מען טאקע זיין חייב וואסער דווקא ביי

איז קען מען נישט געהעריג זעהן. לבר ממיא דמסו ולא מטללי וואסער היילט אויס און ס'טונקלט נישט אפ די אויגן במילא איז עס ווייטער איז וואסער געמאכט פאר ביידע פאר טרינקען און פאר דעם און איך גיי לחומרא אזוי ווי האניג אז האניג איז געמאכט צו עסן און ס'איז אויך געמאכט אויסהיילן מ'הייבט אן א פרישע גמרא שאר כל המשקין איז געשטאנען אין די משנה וואס שטייט צו טרינקען אלץ קוק איך אויף א רביעית גייט די גמרא ברענגען א ברייתא וואס טוט זיך מיט בלוט, תנו רבנן, א מענטש טראגט ארויס דם, וכל מיני משקין, אלץ קוק איך אויף א רביעית, דאס איז שיטת תנא קמא, רבי שמעון בן אלעזר אומר דם, כדי לכחול בעין אחת, בלוט, קוק איך נישט אויף א רביעית, ווייל ס'איז דא אמאל א רפואה פאר די אויגן, אז די אויג טוט וויי, שמירט מען עס אן מיט דם, שכן כוחלין לברקית. לאמיר זאגן ס'פאלט עס, רייסט זיך צו, ס'וואקסט אויף א הייטל אויף די אויג, נעמט מען בלוט, און מען שמירט אן די אויגן דאס העלפט עס. מאי נינהו, וואסערע סארט בלוט פון וואסערע סארט בעל חי היילט אויס די קרענק פון ברקית? דמא דתרנגולת ברא, בלוט פון א טשיקעלע וואס דרייט זיך אויפן פעלד, תרנגולת הבר, א דוכיפת. נאך א שיטה, רבן שמעון בן גמליאל אומר, אז ס'איז דא נאך אמאל וואס דם היילט אויס דם, אויב דו טראגסט ארויס בלוט שבת איז די שיעור כדי לכחול בו עין אחת שכן כוחלין ליארוד א מין א מחלה אויף די אויג א מענטש האט א געשוואלן א געמישעכץ אין די אויג שמירט מען עס אן ומאי ניהו וואסערע סארט וואסערע בלוט פון וואסערע סארט בעל חי דמא דכרושתינא בלוט פון א כרושתינא א מין א מין שרץ א עטלף. וסימניך, וויאַזוי קענסטו געדענקען ביידע סאָרט מחלות, וואָסערע סאָרט בלוט מ'שמירט? גוא לגוא, אינעוויינדיק פאַר אינעוויינדיק, דאָס הייסט, דער בלוט פון אַ, פון אַ, פון אַ, אַ, פון עטלף, נעמט מען פון אַ, פון אַ, פון אַ, פאר א מאכל אין די אויגן ניצט א טשיקן וואס איז אין שטאט און א מאכל אין דרויסן פון די אויגן נעמט א טשיקן פון אינדרויסן גאווע לגאווע בור לבור צו די ווארט לבראי זיין מעט די בור מיר ווען זאגט זי אמער זיך חייב אמער זיך חייב וואס מארק קנור אויף די שיר טאטש דאס קיקט אויף די שיר במויט צי דאס קען די טרוקט עס ארויס פון א רשיס לרשיס רבם אבל במצניה אז דו טראגסט ארויס זאכן וואס זענען באהאלטען חשוב איז אפילו כל שהוא חייב. די גמרא וועט באלד פרעגן וואס וואו שטייט דא שטייט נישט גארנישט דא מיין עפעס שטימט נישט דא ס'הייסט ווען קוק איך אויף די אלע שיעורים וואס שטייט אויבן אויסגערעכנט ווען דו טראגסט ארויס אבער ווען דו באהאלטסט עס און טראגסט ארויס רבי שמעון אומר במה דברים אמורים ווען זאג איך אז וואס אז א מענטש איז חייב אפילו אויף א שיעור קטן לאמיר זאגן א מענטש טראגט ארויס בלוט כדי לכחול עין אחת, דאס איז דווקא במצניע, אז א מענטש האט אוועקגעלייגט בלוט, כדי צו קענען אנשמירען א פארווייטאגטע אויג, איז דעמאלס ווען ער טראגט ארויס אזוי ווייניג בלוט, ביסטו חייב, אבל במוציא אז דו טראגסט ארויס פלעין בלוט אן אוועקלייגן איז אינו חייב, אלא ברביעית. ער איז נאר חייב ביי רביעית. קומט אויס רבי שמעון קריגט מיט צוויי זאכן. איין זאך קריגט ער אז וואס? איין זאך קריגט ער אויב מ'לייגט יא אוועק, האלט ער נאך אויך אז ס'דארף האבן א שיעור. דער תנא קמא האלט אז מצניע איז כל שהוא חייב. יא? און די צווייטע זאך לאמיר זאגן א מענטש האט נישט מצניע געווען, לויט די תנאים פון פריער זאג איך אז וואס? אז אויב ס'איז א זאך וואס לאמיר זאגן מענטשן לייגן אוועק פאר פאר פאר פאר געוויסע זאך איז חייב. ניין, נישט בכל שהוא, כל שהוא איז במצניע. ווען ס'איז נישט מצניע? און האלט רבי שמעון, אויב דו האסט עס נישט אוועקגעלייגט,

טראג ארויס די אלע כלים דא וואס מען האלט דא אינמיטן ארבעטן אינדרויסן און זאל מען דא מאכן א סעודה הלך ופינה לו ער האט ארויסגעטראגן אלע זאכן וואס זענען געלעגן דארט אין דעם אין דעם אין דעם נו וויאזוי הייסט דאס שטיבל וואו מ'ארבעט אין שאפ אלעס ארויס געטראגען און זיי געווען דארט איז דא רחוש של הקהל אבער דער ארויס געטראגען זאכן וואס זענען רחוש פאר יעדן זיי פילן פילן נישט זיין טיסע צו וועגן אז זיין סארט אייזן דא מיט אזא סארט סקרו מיט אזא איז חייב זיך חייב אלאב דו ביסט שיין רחוש של הקהל ווען איז יא צני יא רבא יא דייס דער רבא זיין זיין טיסע וועגן לייק איז מיר חייב אלאב אין דער תלמוד דאך מיר חייב אל דער רבא מיט דעם וואס ער לייגט אוועק צו לערנען פאר זיין תלמוד האט ער עס מחשיב געווען פארן תלמיד אויך. ואי לא אויב האט ער ארויסגעטראגן א זאך וואס זיין רבי האט נישט מצניע געווען, לא מיחייב ווייל ס'איז נישט חשוב, נישט פאר די רבי נישט פאר שאר אדם, דאס איז דאס, קוק אריין די ברייתא. במה דברים אמורים, ווען זאג איך די אלע שיעורים במוציא, אבער במצניע, אויב דו טראגסט עס ארויס, אויב, איך הער נישט.

וואס קען מען טון מיט שופכין וואסער? טיט, מיט טיט, טיט איז דאך חשוב אפילו געווען ווייניגער ווי דער רביעית, שיעור, אפילו מען קען צומאכן, פאררעכטן א פי כור, לא קשיא, הא, די צווייטע ברייתא וואס רעדט זיך פון טיט אליין, רעדט זיך דמיגבל, טיט וואס איז שוין געווען מיגבל, ממילא, איז אפילו א ביסעלע טיט, אויך איז חשוב, הא דלא מיגבל, מי שופכין, וואס איז, אה, לפי שאין אדם טורח לגבל טיט. א מענטש גייט נישט מא מאכן טיט, כדי צו קענען יעצט צושטאפן א קליינע לעכל פון פי כור. אז דו האסט שוין טיט, נעמט ער ארויס אמאל א שעה, אביסל א משהו טיט, כדי צו קענען טראגן ערגעץ צו גיין פאררעכטן א פי כור. איז עס אויך חשוב, אבער וואסער קען נאר גיין איין איינקנעטן דעם טיט, הארט אן א פרישע משנה המוציא חבל, איינער נעמט ארויס א שטריקעלע שבת, אויב איז עס אזוי לאנג כדי לעשות אוזן לקופה, מען קען מאכן א העלטער, א האלטער, דאס איז די בעסקעט, מען מאכט אזא האלטער פון א קיישעלע. ס'איז א שיעור. גמי, אויב דו טראגסט ארויס א א בעמבו א גמי כדי לעשות תלאי, מען קען מאכן פון דעם א האלטער לנפה ולכברה, מען פלעגט אויפהענגען א זיפ, רבי יהודה אומר כדי ליטול ממנו מדת מנעל לקטן, מען וויל אפמעסטן די פיס פון א בעבי, די פלאך פונעם פיס צו וויסן ווי גרויס צו מאכן די שיך, נעמט מען אזא בענדעלע, א מעסטער, איז דאס שוין אויך א שיעור. נייר, אויב דו טראגסט ארויס א שטיקעלע נייר, וואס איז געמאכט געווארן פון.

כ'לערן רש"י, ודרכו לכתוב בו שתי אותיות, ער שרייבט צוויי אותיות והן גדולות משתי אותיות שלנו, אז דו טראגסט ארויס אזא צעטעלע מיט די צוויי גרויסע אותיות, מ'קען שרייבן, דאס, די פאפיר איז חשוב, והמוציא קשר מוכסין, אז דו טראגסט ארויס א קשר מוכסין, איז חייב. שטייט נאכאמאל, העלאו? הערט מיך נישט אויס. אַ לײדיקע פּעפּער, אױב דו טראָגסט אַרױס אַזױ גרױס, זאָל מען דיר קענען שרײַבן צװײ אותיות, אײן הלכה. װײַל מע קען מאַכן אַף דעם קשר מוכסין. דאָ רעדט מען נאָך נישט פֿון קשר מוכסין. אַ מענטש טראָגט אַ קשר מוכסין, אַ פּאַפּיר װאָס מע האָט זיך געשריבן אַף דעם, איז חייבֿ. די זעלבע זאַך, כ'װעל עס נאָך אַ מאָל איבערזאָגן. אַ מענטש טראָגט אַרױס אַ פּאַפּיר, װאָס מע קען אַף דעם שרײַבן צװײ אותיות. יא אבער ער גייט ער האט גארנישט מיט זיין צומאכט האט גארנישט מיט קיין ברידזש א ליידיגע פאפיר איז חייב יעצט נאך א מענטש האט אין זיין טאש א פאפיר וואס מ'האט אים שוין א רעסיט א רעסיט א געניצטע צעטעלע אפשר איז שוין גארנישט חשוב אפשר דארף מען נישט אזוי האבן אבער אויב ער טראגט ארויס א נייר מחוק א אויסגעמעקטע פאפיר זאגט רש"י שוב אינו ראוי לכתוב לפיכך צריך שיעור גדול לכרוך על פי צלוחית, א אויסגעמעקטע פעיפער קען מען שוין נישט נוצן אויף דעם צו שרייבן, איז כדי לכרוך על צלוחית קטנה של פלייטון אז דו האסט א קליינע א קליינע באטעלע פון שמעקעדיגע שמעקעדיגע אויל און דו לייגסט ארויף אויף דעם א פאפיר. וועט איך קענען מאכן פון דעם א קאווער, איז דאס איז חשוב ווען מען טראגט ארויס, זאגט די הייליגע משנה ווייטער עור, ווי גרויס אז מען טראגט ארויס א שטיקעלע הויט פון א בהמה, וואס איז נאכנישט אויסגעארבעט, ס'איז נאכנישט קיין פארמעט, כדי לעשות קמיע, אז עס איז גענוג גרויס אז דו קענסט אויף דעם ארויסשרייבן א קמיע, דאס איז שוין חשוב. וואס טוט זיך אז דו טראגסט ארויס א קלף? כדי לכתוב עליו פרשה קטנה שבתפילין שהיא שמע ישראל. זאגט רש"י, דאיידי דדמיו יקרים, לא עבדי מיניה קשר מוכסין, אלא תפילין ומזוזות ולא מיחייב בשיעורא זוטא, קלף שוין א טייערע פעיפער, מען האט עס אויסגעארבעט, מען גייט נישט מאכן מיט דעם א שטאפער, מען גייט נישט מאכן מיט דעם קיין קשר מוכסין, א ליידיגע שטיקל פעיפער א נייר וואס איז געמאכט פון עשבים, דאס איז א מענטש מאכט אויס א קשר מוכסין.

אז דו שטאפסט ארויס דיו, זאגט רש"י לרשום על שתי חוליות של כלי או על קרשים, אז דו קענסט מאכן צוויי אותיות אויף צוויי סוכה ברעטער, און צוזאמשטעלן די צוויי ברעטער און וויסן דאס איז א' און דאס איז ב', מזרח מעלה ומטה, א' ב', דאס איז חשוב. כחול, אז דו טראגסט ארויס וואס מען פארבט זיך די אויג, כדי לכחול עין אחת, דאס איז שוין אויך חשוב, די גמרא וועט פרעגן, עין אחת, וואס איז דאס פון עין אחת? א מענטש מאכט זיך נישט איין אויג ער מוז פארבן. דבק, א מענטש טראגט ארויס קלעב כדי ליתן בראש השפשף, צו לייגן בראש השפשף, רש"י זאגט בגמרא מפרש וואס דאס איז, זפת וגפרית, איז די שיעור כדי לעשות נקב, האט געמאכט א פארשלאסענס מעקער צו פאררעכטן זאגט רש י קיילע שנאסן אבער כסף חי א קיילע וואס לייגט אריין אין דעם זילבער טויס און טיף בזיי פאר זיי גאלט איז נאר כדי בתוך הסתימה אין עקע דאק וואס ער לייגט אריין פך אין די פך מאכט ער א קליינע לעכל ווען פון דארט קען ער אויסארבעטן די זילבער שאווע וויפיל די שיר פון די קלאנצע שיר פון זיין חושב שאווע

רבי יהודה אומר כדי לעשות פיטפוט אז די ווילסט פארעכט לאמיר זאגן אז ס'שאקלט זיך די די שאקלט זיך א טאפ ס'שטייט נישט גראד דו לייגסט אונטער אזא שטיקל ערדענע שארב האלט זיך עס גראד א מענטש לייגט זיך אוועק אסאך מאל אזעלכע שטיינדלעך צו קענען מתקן סובין, וויפיל איז די שיעור פון סובין פון שאלעכץ פון תבואה, כדי ליתן על פי כור של צורפי זהב. אסאך מאל דארף מען עס אויפפלאמען אנהייבן צו ברענען. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, סיד, וואס איז די שיעור אז מען טראגט ארויס פלעסטער, סיד,

און געבן מיר א איידעלע דער מער זאך, תנו רבנן אונזערע רבנים געלערנט, מ'גייט אויסרעכענען נאך זאכן וואס שטייט נישט אין משנה, הוצין, בלעטלעך פון א לולב, כדי לעשות אוזן לסל כפיפה מצרית, פאר א סל וואס מען מאכט פון פון הויכע צום בלעטלעך פון א טייטלבוים, מאכט מען אזא העלט א האנטל א הענטל, סיב, דאס זענען די בלעטלעך וואס וואקסן ארום.

ווען איך וויל ארויסשיבן א חלה פון אויבן, וויל איך ס'זאל זיין אביסל פעט, אז עס זאל זיך נישט צוקלעבן. שטימט? אזוי ווי עס... נא, אזוי ווי מען ספרעיט אויס די בעקעלע. אז עס זאל נישט בלייבן קלעבן די חלה צו די...

זעלבע שיעור. מוכין, וויפיל איז די שיעור אז מען טראגט ארויס קאטן, וואטע, עני עני זאך, די אלע סארטן זאכן וואס מ'פילט אן בגדים כדי לעשות כדור קטנה, קען מען מאכן א קליינע באלי וכמה שיעורו כאגוז. מיר הייבן אן א פרישע גמרא ווער ס'וויל מיטהאלטן. נייר כדי לכתוב עליו קשר מוכסין, תנא שטייט אין די ברייתא כמה קשר מוכסין, וויפיל איז וויפיל אותיות דארף קענען שתי אותיות. פרעגט די גמרא ורמינהו האבן זיך געלערנט אין אנדערע ברייתא המוציא נייר חלק אז מען טראגט ארויס א ליידיגע פאפיר וואס מען האט נאכנישט געשריבן ס'איז ראוי צו שרייבן איז אם יש בו כדי לכתוב שתי אותיות חייב ואם לאו פטור איז דאך משמע פון די לשון הברייתא אז ס'איז גענוג צוויי געהעריגע אותיות און האבן זיך געלערנט שוין רש"י אז קשר מוכסין איז נישט פלעין ס'איז נישט פלעין אויס, אויב וואלט געווען פלעין אויס, איך חסר, אויב דארף שטיין אין משנה, ניין, איך כדאי ליכטער וואלף שטיי אויס יער. דאס איז ליכטער וואלף, כדאי לאזן עס קעשער מאכן. דאס איז עפעס גרעסער אויס, מיר אפשייך איז, מיין שטיי אויס יער, וואס מיינט אקעדע בריי פון שטיי אויס יער? ער מיינט אקעדע שטיי אויס יער, איך קעשער מאכן. ער מיינט אקעדע גרויס אויס יער, צו ווען מיר אנדערע טערס. אז דו נעמסט מיר אן, שטיי אויס יער די דאם, אי בייס אחיזה, דארפסט אויך צולייגן אי בייס אחיזה, דהיינו קשר מוכסין. שטימט? קשר מוכסין שרייבט מען אינגאנצן פון אויבן ביז אונטן לאזט נישט איבער קיין גליון זאגט רש"י לא בעי גליון לבית אחיזה שאוחזו כולו בכפו פשוט ער האלט עס אין די הענט ער ווייזט מיר קוק איבער דורך דעם בריק אבער סתם א פעיפער לאזט מען זיך איבער צו קענען אנהאלטן מיט די פינגער פון אויבן און פון אונטן איז נאכאמאל וואס רבא זאגט אז וואס שתי אותיות וואס די ברייתא זאגט אין איז די זעלבע זאך די זעלבע שיעור ווי קשר מוכסין פארוואס מיט די מיט די בייזע חיד פון מיר מאיז וואו מויט אין אייער מוח א מענטש טראגט ער אויס א נייער מוח מיט קענסער איז דעם זרע מיט שטאר פאר יעדער א שטאר וואס האט באצאלט אין מיט קענסער וואו נישט מיט דעם אין יעז וועל אויך נישט לוי אויב דו אין די גיליאן כדי נישט צו שטיי אויס יעז אויב קילוי אויב דער אבזוג אז דו אין די גאנצע פאפיר מיטן זאמען כדי ליכט איך האב פיס צויך צו דאנעס אויף פאר יוטן חייס איז אין לאף פוס דאס דאך אמאל אויב יאשן געניצט א פעיפער אדער Entschuldigung. אויב האסט א אפגענוצטע פעיפער אדער א שטר פרוע, איז דארף מען קוקען צו ס'איז דא עפעס א אנדערע סארט באנוץ, אויב קענסטו שרייבן עקסטערע צוויי אותיות אין די ליידיגע גיליון, אדער דו קענסט מאכן א סטאפער פאר א באטל, איז חייב, איז ביש, איז ביש, און אנישט פטור. בשלמא לרב ששת זאגט רב ששת דאמר, וואס ער טענה'ט פריער, מאי שתי אותיות, וואס מיינט סתם שתי אותיות, שתי אותיות של קשר מוכסין, שפיר, ס'שטימט זייער פיין די ברייתא, אז וואס, אז אויב די. אויב איז דא אין די ליידיגע פלאץ צו שרייבן צוויי אותיות, מיינט ער געהעריגע צוויי אותיות. אל, דאס מיינט ער צוויי אותיות פון מוכסין. אלא לרבא דאמר וואס טענה'ט צוויי אותיות מיינט צוויי אותיות דידן ובית אחיזה. דהיינו, קשר מוכסין איז דאך זייער שווער. הכא דא ווען איר טראגט ארויס א שטר וואס איז שוין א נייר מחוק, איז דאך בית אחיזה לא צריך. דארף איך נישט האבן דא אין די ליידיגע פלאץ א בית אחיזה. ווייל די קענסט זיך אויך האבן ביי די פלאץ איז אויך געמעקט מיר קאסע ניין ווארום ער זאגט זיך אז וויזע שטייט לבראי צו שטיי אויס יעס מיינט וואס קליינע אויס איז מיט א גילן קליינע אויס איז מיט א גילן סאו אז די זאגסט דא אז אין יעס בלויבן שלוי כדי ליכט שטיי אויס יעס

ס'איז שוין נישט קיין זאך וואס א מענטש טראגט. א מענטש לייגט נישט אוועק א גענוצטע רעסיט פון פאריאר און נעכטן אריבערגעגאנגען די דזשי דאבעליו ברידזש, וואס וואס האסטו יעצט מיט דעם? במילא, אז ס'איז אין דרך הוצאה, קענסטו גארנישט טון מיט דעם איז דאך פטור, רבי יהודה אומר אף משהראהו למוכס איז עס ווייטער חייב מפני שהוא צריך לו, ווייל ער דארף עס דאך אלץ האבן. מאי בינייהו, וואס קריגט מען זיך ארום, פארוואס האלט דער תנא קמא, אמר אביי, איכא בינייהו, רהיטי מוכסא. אז צו א מענטש לייגט אוועק אז מ'וועט אים נאכלויפן שפעטער קוקען צו ער האט זיך ארויסגעדרייט פון די מכס סאו ר' יהודה האלט א מענטש לייגט אוועק אלץ דעם פעיפער ווייל קען זיין מ'וועט אים נאך נאכלויפן מ'וועט אים חושד זיין ער האט נישט געצאלט איז ווייטער א דבר הצריך לו איז עס ווייטער א דבר חשוב, רבא אומר, מוכס גדול און מוכס קטן, איכא בינייהו, לאמיר זאגן ס'איז דא אין דעם שטאט צוויי, צוויי וויכטיגע מענטשן, איינער איז א עכטע וויכטיגע מענטש, און איינער איז א עכטע, עכטע וויכטיגע מענטש, איז אויב לאמיר זאגן אז ער האט עס געוויזן פאר איינעם, יא, זאגט רשי, פעמים שיש מוכס גדול, שטורח לו לעמוד על הגשר כל היום, און ממנה מוכס קטן. האט נישט געקאסט צו שיין א גאנצע באמבע דאס לייגט ער א קלענערע זיי מיט חיל איינער מארע איך אויס מיט שמע אלה כאלה לגודל פון דער רבי דער צור איך לאש על הקוט ניעם אין איינער לאו דער קלענער נעבעך נישט לאזן אויף דער טעם הקאמע איינס איך לאש על גודל מויס און דער גודל האט מוז אלעס צומען די ווארע ווען מיר לקוטן וואויל דער דער דער עכט מענטש זאגט צו שטילערהייט אפס א קאוד ממילא לייגט נישט ער. דריטע תירוץ, רב אשי אמר חד מוכס איכא בינייהו, מחלוקת איז אפילו ביי פלאץ וואס נאר דא איין מוכס אפילו מען לויפט נישט נאך שפעטער, מיט דעם אלעם רבי יהודה האלט אז מפני שצריך לו להראות למוכס שני, דאמר ליה חזי גברא דמוכס אנא. אז ער קומט אן צו א צווייטע פלאץ, האט ער א אינטערעסע צו ווייזן, קוק, איך בין א מענטש וואס באצאלט, קענסט מיך טראסטן. קוק, איך באצאל במילא, דא מענטשן וואס לייגן עס יא אוועק. און מיר זעהן דא נאך א מחלוקת, א שטיקעלע זאך וואס איז אביסל דומה צו דעם, צו א מענטש איז חייב ווען מען טראגט ארויס א שטר חוב וואס מען האט שוין באצאלט, תנו רבנן המוציא שטר חוב, עד שלא פרעו. סא דו ביסט דער מלווה, יא, דו טראגסט ארויס א שטר וואס איינער קומט דיר געלט. האט נאכנישט באצאלט, טייטשט יא, ס'איז דיר חשוב צו קענען איינקאסירן פונעם לווה די געלט, איז חייב איז חייב, משפרעו, איינמאל דער לווה האט שוין באצאלט, פטור, האלט תנא קמא ווייל דער מלווה האט שוין גארנישט קיין אינטערעסע אין דעם שטר, מ'קען גארנישט טון מיט דעם, ר' יהודה אומר אף משפרעו איז חייב, אזא מין בחינה וואס ר' יהודה זאגט ביי ביי אף משהראהו למוכס.

ער זאגט דאך בכלל אז די שטר איז א גוטע שטר, און ער זאגט כ'האב עס שוין באצאלט, ממילא קען דער מלווה גארנישט טון מיט דעם, ווילאנג ער גייט דארפן זוכן ווער ראובן בן יעקב שמעון בן יעקב איז, יא? איז אביי האלט תנא קמא סובר, מודה בשטר שכתבו, דארף ער נאך אלץ מקיים זיין, במילא. איז פטור פארוואס ווייל דער מלווה האט ווייל דער מלווה קען גארנישט טון מיט דעם משה אריה וואס קען דער מלווה טון מיט דעם שטר ווי קענסט דו מקיים זיין במיילא איז פטור שטימט

ווער דארף מקיים? דער לווה דארף מקיים זיין. סא אויב דער לווה איז נישט מקיים, קען דער מלווה גאר נישט טון מיט דעם. לאזן אין דער היים צו צו צו צודעקן א שטאפער, איז דאך אסור. כולי עלמא מודה. שטימט יא, איר האלט מיט? מען ווייסט נישט. פארשטייט, זאל מען די תורה. ס'הייסט טאקע. מ'ווייסט נישט וואס די מעשה איז. דער לווה שרייט, יא, דאס איז מיין שטר. אבער איך האב דאס שוין לאנג באצאלט. אבער דער מלווה טראגט ארויס אזא פאפיר שבת. האלט דער תנא קמא ס'איז פטור. ווייל ער קען גארנישט טון מיט דעם. ער קען גארנישט טון מיט דעם שטר.

תנא קמא זאגט אמאל צו שטארק אויף אצו לוי פארוי אויב דער לוי זאגט איך האב נישט באצאלט איז חיה ווי שפאר אויב דער לוי שרייט איך האב באצאלט איז פוטע דער ביד אמר אף ווי שפאר אויב אף אין ער טען אז איך באצאלט ביוטיפול זיי זאגן גיי ווארט יא מ'קען זיך שטעלן דא מיט א קאשע אטערס רוב אומער די קילאמער מויד דו שטארק צו קאזווי יעדער האלט אז אמאל א לויב איז מויד אז די מאן האנט די מאן האנט דריידינג איז מיר אמאל נישט צו דאס לקיים אוי איך מוז איך מויד אז ער האט נישט באצאלט אוי דו נישט מויד אז דו טראך באצאלט קען מיר נישט גיין וואו איך בקאז אין שויבער קומ איך פליגע דא קריג איך ארין די בקאז אין שויבער די טראשע פאנע קאמעס אין ריין קאז אין שויבער אויף שטאפריע

יא? דעם שטר? איז א מחלוקה, טאנע קען מען האלט ניין, קען נישט שטיין ווייל ווייל די שמאסע פון דעם לויב דארף עס אלס אכטן געבן א מאזן זאל נישט אויפהערן. רבי דאס איבער קאזן שויבער ווייל דאס שויבער מיט לאש שטר פריה דאס האט איז ליך אויס. נא דאס איז דאס איז לויב. נא נישט דאס שויבער. קען נישט.

און איך האלט בצעטל. וואס? נאך אמאל? און איך האלט בצעטל. דאן איך אמאל כותבין שובר.

נאר דאס איז פאר די ווערטער ווי קאשע שאשא ווי יאמרס

גיי איך דיר עס ברענגען. יא. כ'געב דיר א שובר און ווי נאר איך טרעף דיך, איך טרעף דעם שטר, ברענג איך דיר דעם שטר, איך געב דיר עס צוריק. און רבי יהודה סובר אין כותבין שובר. דער מלוה קען נישט שטיין און באצאלן מיט די געלט אויף א שובר. דער לוה האט א טענה איך דארף צוריק מיין שטר במילא איז די איז די שטר חשיב דער וואשע אומער א פערד טער אין אמת פאר יעדער איינער האלט אז מ'רוקט ארויס א שטר חוב פרוע אמת פוט איז און מ'קריגט צו חרין דער לוה לייגט אייז דרשי כשהייתי לוה אז דער לוה גייט ארויס מיט א באצאלטע שטר, מה שצריך להראות לבעל חוב שני, קוק, דאמר ליה חזי גברא דפרענא, א לוה לייגט אוועק זיינע אלע שטרות, קוק איך באצאל, איך קען אים ברענגען, זאג איך יא, ברוך השם האב איך זוכה געווען צו לערנען א דף גמרא, בעטן די מלמדים זאלן אריינלייגן א חביבות אין די אקדמות, אין די קינדער. דער רבי געזאגט אז אידישע קינדער ווייסן נישט וויפיל צו דאנקען דעם אייבערשטן אויף די ניגון פון אקדמות. אקדמות זיי דורך א בו, נחמן רוזין קענסט אקדמות? אוי מיר מין צו רעדן. אריינלייגן די קינדער אין א פייער, אידישע זאכן.